בעזרת השם יתברך, מסכת יומא דף כ"א, מ'הייבט אן דף כ"א עמוד א, אמר רב יהודה אמר רב, איז אונז האבן געזען אין די משנה אז שלש רגלים איז געווען גאר אסאך אידן אין די עזרה, זאגט טאקע די גמרא, אמר רב יהודה אמר רב, בשעה שישראל עולין לרגל, ווען אידן האבן עולה רגל געווען, עומדין צפופין ומשתחווין רווחין, און מ'איז געשטאנען צפופים צוקוועטשט, רש"י זאגט צפופין איז א לשון פון צף, פון שוועבן, אז מ'איז געשטאנען אזוי צוקוועטשט, אז די מענטשן זענען געשטאנען אז די פיס האט ניט אמאל צוגערירט די ערד, מען האט געשוועבט אין די לופט אזוי, און מען איז געשטאנען אזוי, אבער ווען ס'איז געקומען צו די השתחוויות, למשל יום כיפור ווען מען האט זיך געבוקט ביי ווידוי, און די זעלבע זאך יעדע יום טוב ווען א איד האט זיך געבוקט דאווענען, איז געווארן א ריווח, איז טייטש ארום און ארום דער מענטש איז געווארן ליידיג ד' אמות בדרך נס, כדי זיין חבר לעבן אים זאל נישט הערן זיין ווידוי, זאל נישט הערן זיין דאווענען, און דאס איז געווען א נס וואס איז געווען אין בית המקדש, און ונמשכין אחת עשרה אמה אחורי בית הכפורת, וואס טייטש נארמאל ווייסט מען דאך אידן זענען געשטאנען אין עזרת ישראל וואס דאס איז די ערשטע עלף אמה ווען מען קומט אריין די עזרה, אבער דא יום טוב איז געווען אזא גרויסן ציבור אין בית מקדש אז די אידן זענען געשטאנען אין דעם גאנצן פלאץ דארט אינעם גאנצן שטח פון ארום און ארום, וואס טייטש אין עזרת כהנים ממש ווי מען האט געטון די עבודה דארט איז מען נישט געשטאנען, אבער פון ארום און ארום אין די זייטן איז מען געשטאנען, אין די זייטן פון די הייכל, עד כדי כך אז אונטן, וואס טייטש אונטער די קדשי קדשים איז געווען דארט אויך עלף אמות, דארט איז אויך געשטאנען אידן, און די גמרא פרעגט גראד מאי קאמר, ס'טייטש וואס מיינט דא רב צו זאגן, ווייל די גמרא האט פארשטאנען אז ער מיינט צו זאגן אז עס איז נישט געווען קיין פלאץ זיך צו בוקן, און מ'האט געדארפט אנקומען אונטער די קדשי קדשים כדי עס זאל זיין פלאץ, אבער ער האט דאך אליין געזאגט אז עס איז געווען א נס אז עס איז יא געווען פלאץ, איז וויאזוי ארבעט דאס? ענטפערט די גמרא האסט נישט פארשטאנען, הכי קאמר, אף על פי שנמשכין אחת עשרה אמה אחורי בית הכפורת ועומדים צפופים, כשהם משתחווים משתחווים רווחים, ס'טייטש אפילו טאקע איז געווען אזא מין גרויסע ציבור אידן, אז ווען מ'איז געשטאנען צושטופט איז מען געשטאנען ארום און ארום, עד כדי כך אז מ'איז אנגעקומען אונטער די קדשי קדשים, וואס טייטש מ'האט זיך געשטופט דארט, אבער ווען ס'איז געקומען זיך צו בוקן, האט יעדער איינער געטראפן דאס פלאץ און יעדער איינער האט געהאט ד' אמות ליידיג ארום זיך, זאגט די גמרא ווייטער, וזה אחד מעשרה ניסים שנעשו במקדש, דער נס אז עומדין צפופין ומשתחווים רווחים, דאס איז איינער פון די צען ניסים וואס איז געווען אין בית המקדש, דתנן, ווייל מ'האט געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין אבות, עשרה ניסים נעשו בבית המקדש, ס'איז געווען צען ניסים, און די משנה רעכנט אויס, די ערשטע נס, לא הפילה אישה מריח בשר הקודש, אז א פרוי וואס זי איז טראגעדיג ווען זי שמעקט עפעס, קען זיך מאכן אז זי זאל זיך שמעקן דאס צו עסן, און ס'איז ממש א סכנה אז מ'געט איר נישט דאס עסן, האט זיך קיינמאל נישט געמאכט אז א פרוי, א טראגעדיגע פרוי, זאל זיך שמעקן צו עסן פון די פלייש פון קדשים, ווייל זי וואלט דאך דאס נישט געקענט עסן, און ממילא איז דא א חשש אז זי וועט מפיל זיין איר עובר, דאס איז קיינמאל נישט געשען. די צווייטע נס איז ולא הסריח בשר הקודש מעולם, אז אפילו די פלייש וואס מ'האט געקענט עסן צוויי טאג, אפילו אין הייסע טעג, איז קיינמאל נישט פארשטינקען געווארן און פארשימלט געווארן פלייש פון קדשים, די דריטע נס איז געווען ולא נראה זבוב בבית המטבחיים, ס'איז קיינמאל נישט געווען קיין פליגן דארט פון די פלייש, די בלוט, ס'האט זיך געטון דארט רויע פלייש, איז קיינמאל דארט קיין פליג נישט געווען, די פערדע נס איז ולא אירע קרי לכהן גדול ביום הכיפורים, אז אפילו טאקע מ'האט דאך געזען אז מ'האט געמאכט כל מיני תחבולות די כהן גדול זאל נישט איינשלאפן, זאל נישט זען קיין קרי, אבער ס'האט זיך טאקע קיינמאל נישט געמאכט, ס'האט נישט געווען בדרך נס, אז ס'איז קיינמאל נישט געשען, ובנוסף לייגן שוין צו די מפרשים אז אפילו מ'האט דאך טאקע געזען דף י"ב א מעשה אז יוסף בן אילם מציפורי איז יא געווארן כהן גדול ווייל די כהן גדול איז פסול געווארן, איז אויך נישט פשט ווייל די כהן גדול איז פסול געווארן פון קרי נאר איז פסול געווארן א צווייטע סיבה איז טמא געווארן צו וואס, אבער על כל פנים קרי איז קיינמאל נישט געווען, נאך א נס איז געווען אין בית המקדש ולא נמצא פסול בעומר, ס'איז קיינמאל נישט געווען א פסול אינעם עומר, די עומר וואס מ'האט מקריב געווען די צווייטן טאג פסח, טאמער ס'וואלט פסול געווארן צו טמא געווארן וואלט מען דאך נישט געקענט ברענגען א צווייטע ווייל מ'האט געדארפט שניידן א נאכט פריערט און במילא קען מען נישט יעצט גיין שניידן נאך איז טאקע קיינמאל נישט געווען זאל פסול ווערן און די זעלבע זאך ביי שתי הלחם די שתי הלחם האט מען געדארפט באקן פון פאר שבועות טאמער ס'וואלט פסול געווארן וואלט מען נישט געהאט קיין שתי הלחם מ'וואלט נישט געקענט מקריב זיין קיין שתי הלחם איז קיינמאל נישט געשען אזא זאך נאך א נס איז ובלחם הפנים די לחם הפנים איז קיינמאל נישט פסול געווארן ווייל מ'קען דאך נישט באקן לחם הפנים שבת, מילא טאמער ס'וואלט פסול געווארן וואלט נישט געווען קיין לחם הפנים ביז נעקסטע וואך, איז קיינמאל דאס נישט געשען, נאך א נס איז דאס וואס מ'האט יעצט געזען עומדים צפופים ומשתחוים רווחים, נאך א נס איז ולא הזיק נחש ועקרב בירושלים מעולם, אפילו ס'איז געווען אסאך נחשים און עקרבים אין ירושלים, האבן זיי קיינמאל אין ירושלים נישט מזיק געווען איינעם, און נאך א נס איז ולא אמר אדם לחבירו צר לי המקום שאלין בירושלים, ס'האט זיך נישט קיינמאל געמאכט אז איינער זאל זאגן אין ירושלים אז האט נישט גענוג געלט, ס'האט נישט גענוג פלאץ, זיין שטוב איז אים צו קליין. ס'האט זיך קיינמאל נישט געמאכט ובמיוחד אין די צייטן וואס מ'האט עולה רגל געווען, ס'געווען גאר אסאך אידן וואס האבן גענעכטיגט אין ירושלים, איז קיינמאל קיינעם נישט שמאל געווען דארט, איז אבער על כל פנים דא זעהן מיר יא די צען ניסים וואס איז געווען אין בית המקדש, פרעגט אבער די גמרא, פתח במקדש וסיים בירושלים, די לעצטע צוויי ניסים איז נישט געווען אין בית המקדש, ס'איז געווען אין ירושלים, לא הזיק נחש ועקרב בירושלים, און לא אמר אדם לחבירו צר לי המקום שאלין בירושלים, וואס האט עס מיטן בית המקדש? ענטפערט טאקע די גמרא, איכא תרתי אחרנייתא במקדש, ס'איז געווען אנדערע צוויי ניסים אין בית המקדש, וואס דאס לייגט מען אריין אנשטאטס דעם, ס'טייטש די לעצטע צוויי ניסים איז טאקע נאר ירושלים, אבער חוץ דעם אין בית המקדש איז געווען נאך צוויי במילא האט מען יא צען ניסים וואס איז געווען אין בית המקדש, וועלכע צוויי? דתניא אזוי מ'האט געלערנט אין א ברייתא, מעולם לא כיבו גשמים אש של עצי המערכה, ס'איז קיינמאל נישט געווען אז די רעגן זאל אויסלעשן פארלעשן די פייער פון די מערכה, און נאך א נס איז ועשן המערכה, אפילו כל הרוחות שבעולם באות ומנשבות בו אין מזיזות אותו ממקומו, אז דער רויעך פון די מערכה איז ארויף גראד אין הימל, ס'טייטש אפילו ס'איז געווען אסאך ווינטן, די ווינטן האבן נישט צושפרייט דער רויעך, נאר ס'איז גראד ארויף אויבן, און מילא האמיר דא די צען ניסים. פרעגט די גמרא ותו ליכא, איז דען נישט געווען נאך ניסים אין בית מקדש? והתניא ר' שמעיה בקלנבו, ר' שמעיה האט פארגעלערנט א ברייתא אינעם שטאט קלנבו, שברי כלי חרס נבלעים במקומן, אז ס'געווען נאך א נס אז די כלי חרס וואס מ'האט גענוצט אין בית המקדש צו עסן קדשי קדשים, וואס א כלי חרס וואס מ'לייגט אריין אין דעם א הייסע שטיקל פלייש פון קדשי קדשים איז דאך בולע פון דעם פלייש, און ממילא די בליעה וואס ליגט אינעם כלי חרס ווערט נותר, און אז ס'ווערט נותר דארף מען צוברעכן די כלי חרס, מ'קען דאך עס נישט כשר'ן, מ'קען נישט כשר'ן א כלי חרס, און ממילא איז געווען דארט אסאך כלי חרס אין בית המקדש וואס מ'האט געדארפט צוברעכן, מ'האט געדארפט צוברעכן אין די עזרה, מ'האט נישט געטארט ארויסנעמען פון די עזרה, איז לכאורה על פי חשבון וואלט געדארפט זיין דארט א געוואלד צובראכענע כלים, פון דעסט וועגן שטייט דא אין די ברייתא אז ס'געווען א נס אז די ערד האט איינגעשלינגען די אלע כלים, איז האמיר דא נאך א נס? נאך א זאך פרעגט די גמרא מ'זעט ואמר אביי אז אביי האט געזאגט מוראה ונוצה ודישון מזבח הפנימי ודישון המנורה נבלעין במקומם אז די מוראה ונוצה דאס איז געוויסע חלקים פון די עולת העוף וואס מ'האט אראפגעווארפן פון די מזבח אונטן דארט ווי מ'האט געמאכט תרומת הדשן ס'הייסט מ'האט נישט מקריב געווען די חלקים איז די חלקים איז אנגעקומען אויף די ערד איז אויך די ערד האט עס בולע געווען און די זעלבע זאך די דישון מזבח הפנימי און די דישון המנורה וואס מ'האט אראפ גענומען די אש פון דארט איז אויך די ערד האט עס בולע געווען איז על כל פנים זעהן מיר נאך ניסים וואס איז געווען אין בית המקדש ענפערט די גמרא פסולי תלתא הוו חשבינהו בחד אפיק תרי ועייל תרי ס'טייטש די משנה וואס האט אויסגערעכנט די צען זאכן האט אויסגערעכנט דריי זאכן וואס האט מיט פסולים ס'טייטש די משנה האט געזאגט אז די עומר איז קיינמאל נישט פסול געווארן די שתי הלחם איז קיינמאל נישט פסול געווארן און די לחם הפנים איז קיינמאל נישט פסול געווארן, וואס די דריי זאכן זענען בעצם אלעס איין נס, מען קען עס אלעס רעכענען ווי איינס, קומט אויס מען נעמט פון דריי מען מאכט פון דעם איינס, בלייבט דא איבער נאך צוויי וואס מען האט נאך נישט אויסגערעכנט, ס'טייטש אונז האבן מיר נישט צען, אונז האבן מיר נאר אכט נסים, קען מען צולייגן די צוויי נסים וואס מען האט דא געזען, אז סיי אז די שברי כלי חרס איז נבלעין, און סיי די מוראה ונוצה ודישון מזבח הפנימי ודישון המנורה, אלעס איז געווען נבלעין דארט אין די ערד. פרעגט אבער די גמרא אי הכי בלועין נמי תרי הוו חשבינהו בחד חסרי להו, וואס טייטש רעכן שוין אויך אריין די אלע אלס איינס, סיי די ענין אז די כלי חרס איז נבלע געווארן, און סיי די ענין אז מוראה ונוצה ודישון מזבח הפנימי ודישון המנורה, אלעס איז איין ענין, אז די ערד האט בולע געווען, איז רעכן אלעס אלס איין נס, האבן מיר שוין ווייטער נאר נײַן און נישט צען, ענפערט די גמרא, איכא נמי אחריתי, ס'איז דא א צענטע נס דאמר רבי יהושע בן לוי, נס גדול היה נעשה בלחם הפנים, סילוקו כסידורו, אז ס'געווען א גרויסע נס מיטן לחם הפנים, אז ס'געווען פונקט אזוי הייס ווען מ'האט עס אראפגענומען פון שולחן, פונקט ווי ווען מ'האט עס ארויפגעלייגט, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק אין שמואל, לשום לחם חום ביום הלקחו, וואס מ'זעט פון דעם אז בשעת מ'האט עס אראפגענומען איז נאך אלץ הייס געווען, מילא ווייטער האמיר צען ניסים. פרעגט אבער די גמרא ותו ליכא, איז דען נישט געווען נאך ניסים? והאמר רבי לוי רבי לוי האט דאך געזאגט דבר זה מסורת בידינו מאבותינו אז מקום ארון אינו מן המדה אז דער ארון האט נישט אויפגענומען קיין פלאץ צו קדשי קדשים וואס טייטש די קדשי קדשים איז געווען צוואנציג אויף צוואנציג, צוואנציג אמות ברייט און צוואנציג אמות לאנג, יעצט דער ארון איז געווען פונקט אינמיטן, פון דעסט וועגן שטייט אז ווען מען האט געמאסטן פון די זייטן פון די ארון ביז צו די וואנט איז פון יעדע זייט האט מען געקענט מעסטן צען אמות. איז מילא זעהן מיר דאך אז דער ארון אליין האט נישט אויפגענומען קיין פלאץ, ווייל טאמער ס'וואלט אויפגענומען פלאץ וואלט מען נישט געקענט מעסטן גאנצע צען אמות אין יעדע זייט פון די ארון ווייל די ארון דארף מען דאך אויך אריינלייגן דעם חשבון, איז דאס געווען א נס אז דער ארון האט נישט תופס געווען קיין מקום, נאך א זאך, ואמר רבנאי אמר שמואל, כרובים בנס היו עומדין, שלמה המלך האט געמאכט כרובים וואס איז אויך געווען אין קדשי קדשים, דא רעדט מען נישט פון די כרובים וואס איז געווען אויפן ארון, באזונדער האט ער געמאכט האלצערנע כרובים וואס זענען געווען אין די גאנצע ברייט פונעם קדשי קדשים, וואס טייטש געווען צוויי כרובים, וואס ס'האט זיך אויסגעשפרייט פון די צוויי כרובים פליגלעך, זענען געווען איינס לעבן דעם צווייטן אינעם קדשי קדשים, אויף ביידע זייטן פונעם ארון, און די פליגלעך יעדע פליגל איז געווען לאנג פינף אמות, ס'איז געווען אויסגעשפרייט אויף די זייט, און במילא פון איין שפיץ פליגל ביז די אנדערע שפיץ פליגל איז צען אמות, און אזוי איז געשטאנען צוויי אזעלכע כרובים איינס לעבן צווייטן, איז צען אמות מיט נאך צען אמות איז צוואנציג אמות, יעצט יעדע פליגל איז דאך געווען לאנג פינף אמות, איז אז מען רעכנט טאקע נאר די פליגלעך האט מען דא א חשבון פון צוואנציג אמות, אבער די כרובים אליין ליגט נישט דא אינעם חשבון פון צוואנציג אמות, טייטש די כרובים האבן אויך נישט אויפגענומען קיין פלאץ אזוי ווי דעם ארון ס'האט נישט תופס געווען קיין מקום, זעהן מיר דאך על כל פנים ס'איז געווען נאך ניסים אין בית המקדש, ענטפערט די גמרא, ניסי דבראי קחשיב, ניסי דגואי לא קחשיב, ניסי וואס יעדער האט געזעהן אינדרויסן די עזרה, דאס רעכנט די תנא אויס, אבער ניסים איז געווען אין קדשי קדשים וואס מען האט נישט געזען, דאס רעכנט מען דא נישט אויס. איי פרעגט די גמרא אי הכי לחם הפנים נמי ניסא דגואי, ס'טייטש דאס אז די לחם הפנים איז געבליבן הייס א גאנצע וואך, ווי איז געווען די לחם הפנים אינעם היכל? מען האט דאך עס נישט געזען, און פארוואס רעכנט מען דאס יא אויס? ענטפערט די גמרא, לחם הפנים ניסא דבראי, אז די לחם הפנים איז יא געווען א נס וואס יעדער האט געזען, ווייל ווי מען וועט שוין זען אז בשעת מען האט עולה רגל געווען האט מען ארויסגעטראגן די לחם הפנים אינדרויסן פאר כלל ישראל צו זען אז ס'איז נאכאלץ הייס אז די אייבערשטער איז זיי מחבב און אז די אייבערשטער מאכט זיי ניסים דאמר ריש לקיש אזוי ווי ריש לקיש האט געזאגט מאי דכתיב שטייט אין פסוק ביי די שולחן זאגט די פסוק על השולחן הטהור איז משמע טהור מכלל שהוא טמא איז משמע אז די שולחן דארף זיין טהור אבער ס'קען טמא ווערן שטעלט זיך די שאלה וויאזוי ווערט עס טמא די שולחן איז דאך א כלי עץ העשוי לנחת הוא וכל כלי עץ העשוי לנחת אינו מקבל טומאה, וחוצץ בפני הטומאה, די דין איז אז א כלי עץ וואס איז געמאכט צו שטיין אויף איין פלאץ וואס מען רוקט נישט ארום איז סיי ס'איז נישט מקבל טומאה און סיי ס'איז חוצץ בפני הטומאה, ס'טייטש דאס אז ס'איז נישט מקבל טומאה איז פשוט ס'איז נישט מקבל טומאה, און די זעלבע זאך די דין איז אז טאמער איז דא טומאה אין איין צימער גייט עס אריבער צו א צווייטע צימער טאמער איז דא א טויער אדער א פענסטער צווישן צוויי צימערן גייט די טומאה אריבער, חוץ טאמער ס'איז דא עפעס דארט אינמיטן די טויער אדער אינמיטן די פענסטער וואס איז נישט מקבל טומאה האקט עס אפ די טומאה. און ממילא א יעדע האלץ וואס ליגט אויף א פלאץ קביע וואס מען רוקט נישט ארום איז נישט מקבל קיין טומאה ס'איז אויך חוצץ בפני הטומאה טאמער ס'ליגט אין א טויער אדער אין א פענסטער איז עס חוצץ יעצט די שלחן לכאורה איז דאך א זאך וואס מען רוקט נישט ס'בלייבט אלעמאל אויף די זעלבן פלאץ און ממילא פארוואס איז עס מקבל טומאה אלא נאר זאגט ריש לקיש זעהן מיר פון דעם מלמד שמגביהין אותו לעולי רגלים אז מען האט טאקע אוועקגערוקט די שלחן פון פלאץ מען האט עס אויפגעהויבן ארויסגעטראגן אינדרויסן און געוויזן פאר די עולי רגלים ואומרים להם און מען פלעגט זיי זאגן ראו חיבתכם לפני המקום, קוקטס ווי באליבט איר זענטס פארן רבונו של עולם, שסילוקו כסידורו, אז די היץ פון די ברויט איז נאך פונקט אזוי הייס ווען מען נעמט עס אראפ, פונקט ווי בשעת מען האט עס ארויפגעלייגט שנאמר אזוי ווי מען האט געזען שטייט אין פסוק לשום לחם חום ביום הלקחו אז ס'איז אלעמאל געבליבן הייס, איז על כל פנים פארשטיי מיר שוין פארוואס דאס הייסט א נס וואס יעדער זעט און פארדעם רעכנט עס אויס די משנה, פרעגט אבער די גמרא ותו ליכא, איז דען נישט געווען נאך ניסים? והאמר רב אושעיא, בשעה שבנה שלמה בית המקדש, בשעת וואס שלמה המלך האט געבויט די בית המקדש, נטע בו כל מיני מגדים של זהב, האט ער איינגעפלאנצט ביים בית המקדש אינעם בית המקדש גאלדענע ביימער, והיו מוציאין פירותיהם בזמנן, און די ביימער, די גאלדענע ביימער, האבן ארויסגעגעבן גאלדענע פירות, וכשהרוח מנשבת בהן נושרין, און ווען עס האט געבלאזן א ווינט איז די גאלדענע פירות זענען אראפגעפאלן, ווי מ'וועט זען די המשך המסכתא די כהנים פלעגן זיך מתפרנס זיין פון די גאלדענע פירות, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק אין תהלים ירעש כלבנון פריו, אז די פירות פון די אידן וועלן מאכן קולות אזוי ווי כלבנון אזוי ווי אין בית המקדש, ווי געווען פירות אין בית המקדש מ'האט דאך נישט געטארט איינפלאנצן קיין ביימער אינעם עזרה, נאר וואס דען דא רעדט מען פון די גאלדענע ביימער וואס שלמה המלך האט דארט איינגעפלאנצט, וכשנכנסו נכרים להיכל ווען די גוים זענען אריינגעגאנגען אין היכל חרוב מאכן דעם בית המקדש יבש איז די ביימער זענען אויסגעטריקנט געווארן, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק די נביא זאגט ופרח לבנון אומלל אז די פרח פון לבנון פון בית המקדש די בוים איז אומלל איז אפגעהאקט געווארן ס'איז אויסגעטריקנט געווארן ועתיד הקדוש ברוך הוא להחזירם און דער רבונו של עולם ווען עט אונז אויסלייזן פון גלות עט ער אונז צוריק ברענגען די ביימער שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק פרוח תפרח ותגל אף גילת ורנן כבוד הלבנון ניתן לה אז די כבוד הלבנון די ביימער עלן צוריק קומען אבער על כל פנים זעהן מיר ס'איז געווען נאך ניסים ענטפערט די גמרא ניסי דקביעי לא קא חשיב, קביעות'דיגע ניסים רעכנט מען נישט אויס, וואס טייטש די גאלדענע ביימער איז דאך געווען א נס ס'איז געווען קבוע, ס'האט א גאנצע צייט געוואקסן און ס'איז א גאנצע צייט דארט געווען, פון די סארט ניסים רעדט מען נישט, מען רעדט נאר פון אזעלכע סארט ניסים וואס איז געשען פון צייט צו צייט, אזוי ווי מ'האט געזען אין די משנה אז לא נמצא פסול בעומר בשתי הלחם לחם הפנים עומדים צפופים משתחוים רווחים, דאס איז נישט ניסים וואס זענען געווען קביעות'דיג, זאגט די גמרא יעצט השתא דאתית להכי, יעצט ווען מ'ענטפערט שוין די תירוץ, ארון וכרובים נמי ניסי דקביעי נינהו, פארשטייען מיר שוין אויך דא נאך א תירוץ, פארוואס מען רעכנט נישט אויס דאס אז די ארון און די כרובים האבן נישט תופס געווען קיין מקום פארוואס רעכנט מען נישט אויס דאס אויך אלץ נס ווייל דאס איז אויך געווען ניסי דקביעי ס'איז געווען א כסדר'דיגע נס ס'איז נישט געווען א נס וואס איז געשען פון צייט צו צייט זאגט יעצט די גמרא אמר מר מיר האבן געזען די ברייתא ועשן המערכה אז די רויעך פון די מערכה איז ארויף גראד און די ווינט האט עס נישט געקענט רוקן פרעגט די גמרא מי הוה עשן במערכה איז דען בכלל געווען א רויעך פון די מערכה והתניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא חמשה דברים נאמרו באש של מערכה ס פינף זאכן איז געזאגט געווארן אויף די פייער פונעם מערכה, די ערשטע זאך איז רבוצה כארי, וואס בשעת שלמה המלך האט געבויט די בית המקדש איז אראפגעקומען א קויל פון הימל, און די קויל איז געווען אויפן מזבח, און ס'האט אויסגעזען ווי א לייב וואס הויערט, און די צווייטע זאך איז וברה כחמה, ס'איז געווען קלאר ווי די זון, נאך א זאך א דריטע זאך ויש בה ממש האט ממש געהאט א ממשות די פייער, נישט סתם א קויל נאר די פייער האט ממש געהאט א ממשות האט געקענט פארברענען, נאך א זאך ואוכלת לחין כיבשין אז די פייער האט פארברענט נאסע מיט טרוקענע זאכן גלייך, און נאך א זאך איז ואינה מעלה עשן אז ס'איז נישט ארויף פון דעם א רויעך. זעהן מיר ס'איז נישט געווען קיין רויעך פון די מערכה, ענטפערט די גמרא, כי קא אמרינן בהדיוט, ס'טייטש די רויעך פון וואס אונז רעד מיר רעד מיר פון די רויעך פונעם פייער פונעם הדיוט, דהיינו אז חוץ פון די פייער וואס איז אראפ פון הימל, איז אויך געווען א מצוה אז די כהנים זאלן בויען א פייער אויפן מזבח בויען א מערכה מאכן דארט א פייער, איז דאס א באזונדערע פייער געווען און פון דעם איז יא ארויסגעקומען א רויעך, דתניא האבן געלערנט אין א ברייתא שטייט אין פסוק ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח, וואס מ'לערנט פון דעם אז אף על פי שאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט, אפילו איז טאקע אראפ א פייער פון הימל איז נאך אלץ א באזונדערע מצוה אז די כהנים זאלן מאכן דארט א פייער און פון דעם איז ארויף א רויעך איז זאגט די גמרא די גמרא פרעגט אז עס איז געשטאנען דא אז עס איז געווען רבוצה כארי עס האט אויסגעזען אזוי ווי א לייב וואס הויערט פרעגט די גמרא והתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא אמר רבי חנינא סגן הכהנים אני ראיתיה ורבוצה ככלב אז רבי חנינא סגן הכהנים האט אליין געזען די פייער און עס האט אויסגעזען א צורה ווי א הונט וואס הויערט נישט ווי א לייב וואס הויערט ענטפערט די גמרא לא קשיא עס איז נישט קיין סתירה כאן במקדש ראשון כאן במקדש שני, אין זמן בית ראשון האט עס אויסגעזעהן ווי א לייב וואס הויערט, אין זמן בית שני האט עס אויסגעזעהן ווי א הונט וואס הויערט, פרעגט די גמרא במקדש שני מי הוה, איז דען אראפ א פייער פון הימל אין בית מקדש השני, והאמר רב שמואל בר איניא, מאי דכתיב, וואס שטייט אין פסוק וארצה בו ואכבד, שטייט ואכבד אן א היי, וקרינן ואכבדה, מען ליינט עס כאילו שטייט מיט א היי, מאי שנא דמחוסר היי, פארוואס פעלט א היי, נאר דאס איז מרמז אלו חמשה דברים שהיו בין מקדש ראשון למקדש שני, אז ס'געווען פינף זאכן וואס איז געווען ביים בית ראשון וואס איז נישט געווען ביים בית שני, וואס דאס ליגט מרומז דא אינעם היי, ואלו הן וועלכע פינף זאכן? ארון וכפורת וכרובים, טייטש, די ארון כפורת כרובים רעכנט מען ווי איינס, די גאנצע ארון איז נישט געווען, מ'האט דאך עס באגראבן, די צווייטע זאך איז אש, אז ס'איז נישט אראפ א פייער פון הימל אין בית שני נאר ביים בית הראשון, די דריטע זאך איז די שכינה, נישט געווען קיין השראת השכינה אינעם צווייטן בית המקדש, די פערטע זאך איז ורוח הקודש, נישט געווען קיין נביאים ביים צווייטן בית המקדש, זכריה חגי מלאכי איז געווען די לעצטע נביאים און זיי זענען שוין נישט געווען ביים צווייטן בית המקדש, און די פיפטע זאך איז ואורים ותומים, דאס איז געווען א אורים ותומים אינעם חושן און מ'האט געקענט דארט פרעגן שאלות און קריגן תשובות פונעם אורים ותומים, דאס איז אויך נישט געווען ביים צווייטן בית המקדש, אבער על כל פנים זעהן מיר אש איז איינע פון די זאכן וואס איז נישט געווען ביים צווייטן בית המקדש, ס'איז נישט אראפ א פייער פון הימל. ענטפערט די גמרא אמרי, מען קען ענטפערן, אין מיהוה הוה, סיועי לא מסייעא, ס'טייטש א פייער איז אראפ פון הימל, אבער דער פייער האט נישט פארברענט די קרבנות געווען אויפן מזבח, ס'טייטש אין צייט פון בית ראשון איז די פייער וואס איז אראפ פון הימל האט אויך פארברענט די קרבנות, פארשטייט זיך בנוסף צו דעם האט מען געדארפט אליין מאכן א פייער, ווייל דאס איז א מצוה, אבער די פייער פון הימל איז דאס וואס האט פארברענט די קרבנות, ביים זמן בית שני איז טאקע אראפ א פייער פון הימל, אבער ס'האט נישט פארברענט די קרבנות, נאר די קרבנות האט מען געדארפט פארברענען מיט די פייער וואס די כהנים האבן דארט געמאכט. זאגט אונז די גמרא תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, שש אשות הן, ס'דא זעקס סארט פייער, יש אוכלת ואינה שותה, ויש שותה ואינה אוכלת, ויש אוכלת ושותה, ויש אוכלת לחין כיבשין, ויש אש דוחה אש, ויש אש אוכלת אש. און די גמרא איז גראד מסביר די אלע זעקס פייערס. איז די ערשטע געווען יש אש אוכלת ואינה שותה, ס'דא א פייער וואס קען עסן און ס'קען נישט טרינקען, הא דידן, דא רעדט מען פון אונזער פייער, א פייער אז מען צינדט אן א פייער קען עס אויפעסן טריקענע זאכן, אבער ס'קען נישט טרינקען אז מ'לייגט אריין דעם וואסער לעשט זיך עס אויס, די צווייטע פייער וואס מ'האט אויסגערעכנט, שותה ואינה אוכלת, אז ער טרינקט און ס'עסט נישט, דחולין, א מענטש וואס איז קראנק, ס'כאפט אים אן א פייער א היץ, איז ווערט ער אויסגעטריקנט ער דארף טרינקען, אבער עסן קען ער נישט עסן ער האט נישט קיין אפעטיט, ווייטער די דריטע סארט פייער, אוכלת ושותה, אז סיי ס'עסט און סיי ס'טרינקט, דאליהו, דאס גייט ארויף אויף די פייער וואס איז געווען דארט מיט אליהו הנביא אין הר הכרמל, דכתיב וואס שטייט אין פסוק, ואת המים אשר בתעלה לחכה, אז ס'איז אראפ א פייער פון הימל, און ס'האט דארט פארברענט די קרבנות פון אליהו הנביא, און אויך די וואסער וואס איז געווען דארט פון אונטן, אליהו הנביא האט געגאסן דארט וואסער, ס'האט געגעסן די קרבנות און אויך אויפגעגעסן די וואסער. די נעקסטע פייער וואס מ'האט געזען, אוכלת לחין כיבשין, זאגט די גמרא דמערכה, אזוי ווי מ'האט פריערט געזען אין א ברייתא אז די פייער פון די מערכה האט געגעסן לחין כיבשין, איז אויך דא די מפרשים צו ס'מיינט נאסע העלצער מיט טרוקענע העלצער, צו אויך נאסע קרבנות, על כל פנים דאס גייט ארויף די פייער פון די מערכה, די נעקסטע פייער וואס מ'האט געזען יש אש דוחה אש דגבריאל, דאס גייט ארויף אויף די פייער פון גבריאל וואס טייטשט די פייער וואס מ'האט געזען אין מסכת פסחים אז נבוכדנצר האט אריינגעווארפן חנניה מישאל און עזריה אין א פייער אריין און גבריאל האט זיך געבעטן ביים רבונו של עולם זיי צו ראטעווען, איז אראפגעקומען און אפגעקילט די פייער פון אינעווייניג, הייס געמאכט פון אינדרויסן, אלע ארום און ארום זענען פארברענט געווארן, און גבריאל דאך די שרו של אש, און ממילא דאס איז אש דוחה אש, און די לעצטע זאך וואס מ'האט געזען ויש אש אוכלת אש, דשכינה דאס גייט ארויף אויפן שכינה, דאמר מר, ווייל מ'זעט אין סנהדרין ברענגט דארט די גמרא, אז בשעת דער רבונו של עולם האט באשאפן די וועלט איז געווען געוויסע מלאכים וואס האבן זיך מתנגד געווען דערצו, און הושיט אצבעו ביניהם ושרפן, אז דער רבונו של עולם כביכול האט זיי פארברענט, איז דאס א בחינה פון אש אוכלת אש. זאגט יעצט די גמרא, די גמרא גייט צוריק וואס מ'האט געזען דארט אין די משנה, אז ועשן המערכה אפילו כל הרוחות שבעולם אין מזיזות אותו ממקומו, ס'טייטש אפילו אז ס'האט געבלאזן ווינטן, איז די רויעך פון די מערכה ארויף גראד? פרעגט די גמרא איז דען אזוי? והאמר ר' יצחק בר אבדימי, במוצאי יום טוב אחרון של חג, די לעצטע טאג יום טוב סוכות שמיני עצרת, וואס בחג נדונים על המים, סוכות איז די אייבערשטער דן די וועלט אויף וואסער וויפיל ס'וועט רעגענען יענע יאר צו ס'זאל זיין א רעגענדיגע יאר צו נישט, איז די לעצטע טאג יום טוב הכל צופין לעשן המערכה, האט גאנץ כלל ישראל געקוקט אויף די עשן המערכה, אויף די רויעך, צו זען וועלכע סארט ווינט בלאזט, און אזוי האט מען געקענט וויסן וועלכע ווינטן גייען בלאזן יענע יאר, אזוי האט מען געקענט וויסן צו ס'זאל זיין א רעגנדיגע יאר צו א טרוקענע יאר, און עס איז געווען סימנים אזוי, נוטה כלפי צפון, טאמער די רויעך פון די מערכה האט זיך געבויגן צו צפון, פשט וויאזוי בייגט זיך א רויעך צו צפון, ווייל ס'בלאזט א דרום ווינט, האט מען געוואוסט אז ס'וועט קומען די יאר אסאך דרום ווינטן, איז עניים שמחים ובעלי בתים עצבים, און די עניים האבן זיך גאר געפרייט, און די בעלי בתים זענען געווען טרויעריג פארוואס, מפני שגשמי שנה מרובים, ווייל א דרום ווינט מיינט אז ס'וועט זיין אסאך רעגן, און ממילא אז ס'וועט זיין אסאך רעגן, ופירותיהן מרקיבין, איז ווערט די פירות גאר נאס, און ממילא ס'איז זייער נאס קען מען נישט אוועק לייגן פירות אויף צו לאנג ווייל ס'ווערט פארשימלט, דארף מען גראד פארקויפן אלע פירות, איז דא גאר אסאך פירות און מען פארקויפט עס גראד איז די פירות ביליג, און ממילא די עניים האבן זיך מיט דעם געפרייט, און די בעלי בתים זענען געווען טרויעריג ווייל זיי האבן דארפן פארקויפן די פירות אויף ביליג, ווייטער טאמער ס'איז געווען נוטה כלפי דרום, טאמער מ'האט געזען די רויעך בלאזט אויף דרום ס'טייטש קומט א צפון ווינט, איז אין א צפון ווינט איז געווען עניים עצבים, ובעלי בתים שמחים, מפני שגשמי שנה מועטין, ופירותיהן משתמרין, א צפון ווינט מיינט אז ס'וועט זיין ווייניג רעגן, אז ס'וועט זיין ווייניג רעגן און די פירות ווערן נישט פארשימלט אז מען לייגט עס אוועק, און די בעלי בתים האבן געקענט אוועק לייגן די פירות אויף א לאנגע צייט, אזוי וועט נישט זיין אסאך פירות אינעם מארק, און מילא קען מען ארויפרוקן די פרייזן אזוי, און די ארימע לייט ליידן פון דעם, אז די פירות איז טייער און זיי דארפן צאלן פאר דעם. ווייטער וואס איז טאמער נוטה כלפי מזרח, טאמער מען האט געזען אז ס'קומט א מערב ווינט, ווייל ס'שטופט די רויעך צו מזרח, הכל שמחים, דעמאלטס איז יעדער געווארן פרייליך, פארוואס? ווייל א מערב ווינט מיינט אז ס'קומט פונקט גענוג רעגן, נישט צו סאך אז די בעלי בתים זאלן זיין טרויעריג, און נישט צו ווייניג אז די ארימע לייט זאלן זיין טרויעריג. ווייטער טאמער ס'געווען כלפי מערב, מ'האט געזען אז דער רויעך בלאזט אויף מערב, וואס טייטש אז ס'קומט א מזרח ווינט, הכל עצבין דעמאלטס איז יעדער געווען טרויעריג, ווייל א מזרח ווינט מיינט אז עס וועט כמעט נישט זיין קיין רעגן, מילא סתם אזוי ס'קומט א הונגער יאר, וואס דעמאלטס איז יעדער איינער טרויעריג. על כל פנים, זעהן מיר דאך דא אבער יא, אז דער רויעך האט געבלאזן אויף כל מיני וועגן צו מזרח צו מערב צו דרום צו צפון, און ווי אזוי זאגט די משנה אז דער רויעך האט זיך נישט גערוקט פאר קיין ווינט, ענטפערט די גמרא, דאזיל ואתי כדיקלא ואבדורי לא הוה מבדר, וואס טייטש אוודאי די רויעך האט זיך גערוקט ווי א דקל בוים, טייטש די ווינט האט עס געקענט אביסל אוועקרוקן פון פלאץ, נאר נאכדעם וואס ס'האט זיך גערוקט איז עס צוריק געגאנגען ווי עס איז געווען ביז יעצט טייטש ס'איז צוריק געגאנגען גראד, אבער די ביסל וואס האט זיך געשאקלט האט מען געוואוסט וועלכע וועג די ווינט גייט קומען, זאגט די גמרא, אמר מר, האמער דאך געזען אז כלפי מזרח הכל שמחים, כלפי מערב הכל עצבים, אז טאמער ס'קומט א מערב ווינט איז יעדער פרייליך, טאמער ס'קומט א מזרח ווינט איז יעדער טרויעריג, ווייל דעמאלטס וועט נישט זיין קיין רעגן, פרעגט די גמרא ורמינהי כ'וועל דיר א סתירה פרעגן, שטייט אין א ברייתא, מזרחית לעולם יפה, אז א מזרח ווינט איז אלעמאל א גוטע זאך, און מערבית לעולם קשה, א מערב ווינט איז נישט קיין גוטע זאך, איז קודם כל האמיר שוין א סתירה פון די צוויי ברייתות, אבער על כל פנים פארדעם איז די ברייתא דא ממשיך, רוח צפונית, יפה לחיטין בשעה שהביאו שליש, וקשה לזיתים בזמן שהן חונטין, טאמער סקומט א צפון ווינט, וואס א צפון ווינט האמיר דאך געזען מיינט אז סקומט נישט קיין סאך רעגן, סקומט ווייניג רעגן, איז דאס איז גוט פאר חיטין, וואס חיטין איז שוין געוואקסן א שליש, אז טאמער עס רעגנט צו פיל מאכט עס קאליע די חיטן, איז פאר די חיטן איז דאס גוט, פאר זיתים איז דאס נישט גוט ווייל זיתים בשעת וואס מאכט חנטה בשעת וואס עס וואקסט דארף גאר אסאך רעגן, טאמער עס איז פארקערט רוח דרומית קשה לחיטן בשעה שהביאו שליש, ויפה לזיתים בזמן שהן חונטין, א דרום ווינט מיינט עס וועט אסאך רעגענען, וואס פאר חיטן וואס איז שוין געוואקסן א שליש איז אסאך רעגן נישט גוט, און פאר זיתים איז דאס יא גוט ווייל דאס העלפט וואקסן, ואמר רב יוסף ואיתימא מר זוטרא וסימנך, ווילסט א סימן צו געדענקען וואס העלפט פאר די חיטן און וואס העלפט פאר די זיתים, איז שלחן בצפון ומנורה בדרום, האי מרבה דידיה והאי מרבה דידיה, ס'טייטש די שולחן וואס איז געמאכט פאר די לחם הפנים וואס לחם הפנים איז געמאכט פון חיטין איז געווען אויפן צפון זייט פונעם היכל וואס פאר דעם איז טאקע א צפון ווינט גוט און די מנורה איז אין דרום זייט פונעם היכל וואס די מנורה ליגט דאך אין דעם שמן זית איז פאר דעם פאר די זיתים איז א דרום ווינט גוט אבער על כל פנים האמער דאך דא א סתירה אז פריערט האמער געזען אז א מזרח ווינט איז נישט קיין גוטע זאך און א מערב ווינט איז יא א גוטע זאך און אין די ברייתא האמער געזען פארקערט ענטפערט די גמרא לא קשיא הא לן והא להו ס'איז נישט קיין סתירה, נאר איין ברייתא רעדט זיך פון ארץ ישראל און איין ברייתא רעדט זיך פון בבל, דהיינו פשט אזוי, א מערב ווינט מיינט אוודאי ס'קומט אסאך רעגן, און א מזרח ווינט מיינט ס'קומט נישט קיין סאך רעגן. נאר וואס דען, אין בבל, וואו ס'האט נישט געפעלט קיין וואסער, ס'איז געווען דארט טייכן מיט וואסער, די ערד איז געווען פייכט, איז צופיל רעגן נישט קיין גוטע זאך, און פאר דעם טאקע שטייט אז אין בבל איז מזרחית לעולם יפה, מערבית לעולם קשה, ווייל מערב מיינט ס'וועט קומען צופיל רעגן. וואוינען אין ארץ ישראל וואס איז נישט געווען גענוג רעגן, וואס טאקע מען זעט דאך אין בית מקדש דארט איז געשטאנען אלע אידן און געקוקט אויף די רויעך פון די מערכה וועלכע וועג ס'וועט בלאזן, דאס רעדט זיך אויף ארץ ישראל, דארט איז אוודאי א מזרח ווינט נישט קיין גוטע זאך, ווייל דאס מיינט ס'וועט נישט רעגענען, און א מערב ווינט מיינט ס'וועט קומען אסאך רעגן, דאס איז אוודאי א גוטע זאך. הדרן עלך שבעת ימים, הדרן עלך שבעת ימים, הדרן עלך שבעת ימים.